בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף ס"ו, מ'הייבט אן דף ס"ו עמוד א' די ערשטע שורה אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, פותחין בימים טובים ובשבתות, און מ'האט שוין געזען אין א פריערדיגע סוגיא אז דאס מיינט צו זאגן אז א מענטש למשל מאכט א נדר אז ער גייט נישט עסן קיין פלייש אדער ער גייט נישט טרינקען קיין וויין, איז קען מען נוצן שבת און יום טוב אלס פתח, פשט מ'זאגט פאר די איד אז ווען דו וואלסט געוואוסט בשעת די נדר אז א מענטש טאר זיך נישט מצער זיין שבת און יום טוב, מ'טאר נישט מאכן אזא סארט נדר ווייל דו ביסט דיך מצער דאס נישט קענען עסן פלייש שבת, דאס נישט קענען טרינקען וויין, איז ווען דו וואלסט דאס געוואוסט וואלסטו אויך געמאכט די נדר? און טאמער די איד זאגט ניין, זאגט די משנה דאס א גוטע פתח און מען קען מיט דעם מתיר נדר זיין, זאגט די משנה אבער, בראשונה היו אומרים אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין, פשט אנפאנג פלעגט מען זאגן אז ווען מען נוצט אזא סארט פתח מען נוצט למשל שבת מען נוצט יום טוב, איז שבת און יום טוב נאכדעם וואס מען איז מתיר נדר העט דער איד מעגן עסן פלייש און מעגן טרינקען וויין, אבער אלע אנדערע טעג פון די וואך איז די נדר נאך אלץ חל, טאר ער נישט עסן ער טאר נישט טרינקען נישט קיין פלייש נישט קיין וויין. עד שבא ר' עקיבא ולימד שהנדר שהותר מכללו הותר כולו, ביז ר' עקיבא האט געלערנט אז ס'איז נישט אזוי, ווייל א נדר וואס א חלק פון דעם איז צעפאלן, מ'האט מתיר געווען א חלק פון דעם, צעפאלט שוין די רעשט פון די נדר אויך, און ממילא אזוי ווי שבת און יום טוב מעג ער עסן פלייש און טרינקען וויין, די זעלבע זאך די רעשט פון די וואך, העט ער אויך מעגן עסן פלייש און טרינקען וויין. די ר"ן ברענגט א ירושלמי מ'לערנט עס ארויס פון פסוק שטייט אין פסוק ככל היוצא מפיו יעשה, איז פון ככל לערנט מען ארויס אז דווקא ווען די נדר איז גאנץ, איז די נדר חל אבער די נדר צופאלט אביסל צופאלט אויך די רעשט ברענגט די משנה יעצט א דוגמא פון אזא סארט זאך כיצד אמר קונם שאיני נהנה לכולכם א מענטש מאכט א נדר ער אסר'ט זיך בהנאה אויף א גאנצע גרופע מענטשן און טאקע מען האט געזען דף כ"ה דף כ"ו אין די סוגיא דארט א משל אויף דעם די משנה דארט האט געזאגט א משל אז א מענטש האט געזען א גאנצע גרופע מענטשן עסן פון זיינע תאנים האט ער געזאגט קונם שאיני נהנה לכולכם פשט קיינער פון ענק טאר נישט הנאה האבן פון מיר קיינער פון ענק טאר נישט עסן פון די תאנים איז די דין איז הותר אחד מהן טאמער ער גייט נענטער דארט ער זעהט די גרופע מענטשן אז זיין טאטע איז אויך דארט פשט כלפי זיין טאטע איז די נדר געווען א טעות און פשט כלפי זיין טאטע איז די נדר נישט חל זאגט רבי עקיבא הותרו כולן ברגע וואס א חלק פון די נדר צופאלט צופאלט אויך די רעשט פון די נדר יעצט דאס איז די שיטה פון רבי עקיבא חכמים קריגן זיך אויף רבי עקיבא חכמים האלטן אז ס'איז יא דא אזא זאך אז א חלק פון א נדר צופאלט און די רעשט שטייט גאנץ יעצט אונז האבן געזעהן דארט אין די סוגיא אין דף כ"ו א מחלוקת רבה און רבא ביי וועלכע ציור רעדט טאקע די משנה? רבה האט געזאגט אז די ציור פון די משנה רעדט זיך ווען א מענטש האט געמאכט א נדר קונם שאיני נהנה לכולכם, שפעטער ווען ער איז געגאנגען און געזען זיין טאטע דארט האט ער געזאגט אוי ווען איך וואלט געוואוסט מיין טאטע איז דא וואלט איך נישט געזאגט אזא סארט לשון איך וואלט נישט געזאגט לכולכם אנשטאטס דעם וואלט איך געזאגט לזה לזה. דארט זאגט רבה איז דא טאקע א מחלוקת רבי עקיבא און די חכמים צו נדר שהותר מכללו הותר כולו אבער רבה האלט טאמער דער מענטש זאגט איך וואלט נישט געטוישט די לשון טאמער די מענטש זאגט קלאר אז ווען איך ווייס מיין טאטע איז דא וואלט איך ווייטער געזאגט לכולכם, איך וואלט נאר צוגעלייגט חוץ מאבא. דא זאגט רבה איז אינגאנצן נישט קיין מחלוקת, נאר רבי עקיבא איז אויך מודה אז כלפי די טאטע אויב צופאלט די נדר אבער כלפי די רעשט נישט. רבא קריגט זיך, רבא זאגט אז דארט ווי די מענטש זאגט איך וואלט געטוישט די לשון, דארט זענען די חכמים אויך מודה אז די גאנצע נדר צופאלט. ווי איז די מחלוקת דארט ווי די מענטש זאגט ער וואלט נישט געטוישט די לשון און מ'האט געזען אז די מחלוקת איז צו תפוס לשון ראשון צו תפוס לשון אחרון, עיין שם בסוגיא. על כל פנים. זאגט די משנה ווייטער, טאמער א מענטש מאכט א נדר שאיני נהנה לזה ולזה, און אויך אין דף כו האבן מיר געזען אז ס'רעדט זיך ביי א ציור, אז דער מענטש האט קודם געמאכט א נדר לאמיר זאגן ער האט גע'אסר'ט ראובן צו הנאה האבן פון אים, שפעטער האט ער געמאכט נאך א נדר, ער האט געזאגט שמעון זאל זיין אסור אויף מיר פונקט ווי ראובן, שפעטער האט ער געזאגט לוי זאל זיין אסור אזוי ווי שמעון און יהודה זאל זיין אסור אזוי ווי לוי, איז די דין איז הותר הראשון הותרו כולן, טאמער מ'האט געטראפן א פתח מ'האט מתיר נדר געווען ראובן, זענען שוין אלע אנדערע שמעון לוי יהודה ווערן אויך מותר, פארוואס? ווייל ער האט דאך תולה געווען איינס אינעם אנדערן, ער האט געזאגט שמעון זאל זיין אסור אזוי ווי ראובן, נו, ראובן דאך יעצט מותר איז שמעון אויך מותר, און אז שמעון איז מותר איז לוי מותר איז יהודה מותר און אזוי ווייטער, אבער הותר האחרון, טאמער דער לעצטער ווערט מותר, ס'הייטש טאמער יהודה למשל ווערט מותר, איז האחרון מותר וכולן אסורין, איז יהודה איז טאקע מותר אבער אלע אנדערע, זייער נדר שטייט נאך, און ממילא זייער נדר איז נישט מותר, וואס איז טאמער הותר האמצעי, איינער פון די מיטעלסטע ווערט מותר, איז הימנו ולמטה מותר, אלעס וואס ער האט געמאכט נאכדעם, זענען מותר, הימנו ולמעלה אסור, אלע נדרים וואס ער האט געמאכט פאר אים, בלייבן אסור, ווייל ער האט דאך נישט תולה געווען זיי אין אים. זאגט די משנה יעצט ווייטער, טאמער א מענטש מאכט א נדר, שאני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן, פשט ער מאכט איין נדר אויף א גאנצע גרופע מענטשן, אבער ער זאגט א לשון קרבן א לשון קונם פאר יעדע מענטש באזונדער, איז די דין איז, מען קוקט עס אן ווי א גאנצע פאק נדרים, און ממילא צריכין פתח לכל אחד ואחד, מען דארף טרעפן א פתח צו מתיר זיין יעדע נדר באזונדער, מען זאגט נישט ס'איז איין גרויסע נדר וואס קען צופאלן, נאר מען קוקט עס אן ווי באזונדערע נדרים, זאגט אונזער משנה ווייטער, טאמער א מענטש מאכט א נדר, קונם יין שאני טועם, שהיין רע למעיים, ער מאכט א נדר ער גייט נישט טרינקען קיין וויין, און ער זאגט ווייל וויין איז נישט גוט פאר די געדערים פאר די קישקעס, איז אמרו לו, שפעטער טאמער מען זאגט אים, והלא המיושן יפה למעיים, אלטע וויין איז דאך יא גוט פאר די געדערים, פשט ביסט נישט גערעכט געווען, דו האסט געזאגט אז די גאנצע נדר איז נאר ווייל יין איז רע למעיים און ס'איז נישט אזוי יין איז זייער גוט פאר מעיים. און די דין איז הותר במיושן, קודם כל ער העט מעגן טרינקען יין מיושן, ווייל כלפי דאס איז דאך די נדר געווען א טעות, ער האט דאך נישט געוואוסט אז יין מיושן איז גוט פאר די געדערים, ולא במיושן בלבד הותר, אלא בכל היין, נישט נאר יין מיושן מעג ער טרינקען, נאר אלע וויינען העט ער מעגן טרינקען, ווייל אזוי ווי מ'האט געזען די כלל פון רבי עקיבא, נדר שהותר מקצתו הותר כולו. ווייטער זאגט די משנה די זעלבע סארט דוגמא, קונם בצל שאני טועם, א מענטש מאכט א נדר פון צוויבל שהבצל רע ללב, ווייל ער זאגט צוויבל איז נישט גוט פארן הארץ, אמרו לו, שפעטער מען זאגט אים הלא כופרי יפה ללב, ס'דא א געוויסע סארט צוויבל וואס איז יא גוט פארן הארץ, איז הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר, אלא בכל הבצלים, ער ווערט מותר מיט אלע צוויבלעך, ער מעג עסן אלע צוויבלעך, פירט די משנה אויס מעשה היה, טאקע געווען אזא מעשה, והתירו ר' מאיר בכל הבצלים, ר' מאיר האט מתיר געווען צו עסן אלע צוויבלעך ווייל ר' מאיר האט אויך גע'פסק'נט ווי ר' עקיבא אז נדר שהותר מקצתו הותר כולו, זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען אין די משנה הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין, און די עיקר איז עס שטייט ווייטער אין די משנה, מ'האמיר געזען די משנה האט געזאגט א דוגמא, אז טאמער א מענטש מאכט א נדר און ער זאגט לזה קרבן ולזה קרבן ער זאגט א לשון קרבן פאר יעדע מענטש באזונדער דעמאלטס קוקט מען עס אן ווי צוטיילטע נדרים און ממילא דארף מען מתיר נדר זיין יעדע נדר פאר זיך איז לכאורה משמע פון די משנה אז דווקא טאקע ווייל דער מענטש האט אנגעכאפט א לשון קרבן ער האט געזאגט א לשון נדר פאר יעדע מענטש באזונדער צוטיילט מען די נדר אויף חלקים אבער טאמער ער וואלט נישט געזאגט א לשון קרבן פאר יעדע מענטש באזונדער נאר וואלט געמאכט א נדר און ער אסר'ט זיך אויף דעם אויף דעם אויף דעם צי ער זאגט לזה ולזה ולזה, ווי דער ר"ן זאגט אפילו ער זאגט נישט ולזה ולזה נאר ער זאגט לזה לזה לזה, איז דא אפילו ער האט טאקע נישט געזאגט א ולזה האט נישט געזאגט א ו' החיבור, פון דעסטוועגן קוקט מען עס נישט אן ווי צוטיילטע נדרים, ווייל היות עס האט נישט געזאגט א לשון נדר פאר יעדעם איינעם באזונדער, קוקט מען עס אן ווי איין גרויסע נדר, און ממילא פרעגט די גמרא, מאן תנא, ווער איז טאקע דער תנא וואס האלט אזוי אז מען דארף זאגן א באזונדערע לשון נדר פאר יעדעס איינס אנישט קוקט מען עס אן ווי איין גרויסע נדר, אמר רבא, ר' שמעון היא דאס איז ר' שמעון דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד פשט ר' שמעון רעדט לגבי א שביעת הפקדון די דין איז אז מ'איז מפקיד א זאך ביי איינעם מען געבט פאר איינעם א פאר א מענטש א זאך ער דארף אויפפאסן אויף דעם און שפעטער מען קומט עס תובע זיין לייקנט ער ער זאגט איך ווייס נישט האסט מיר קיינמאל גארנישט געגעבן און מען באשווערט אים און ער שווערט פאלש און שפעטער טאמער ער איז מודה איז די דין אז ער דארף באצאלן א קרן וחומש און ער דארף ברענגען א קרבן אשם. יעצט וואס איז טאמער א גאנצע פאק מענטשן האבן מפקיד געווען זאכן ביי איין מענטש, און דער מענטש מאכט א שבועה פאר אלע מענטשן אז ער איז זיי גארנישט שולדיג, ער זאגט שבועה שאין לך בידי, לא לך, לא לך, לא לך, ער מאכט א גרויסע שבועה אז איך בין פאר קיינעם גארנישט שולדיג, איז זאגט ר' שמעון אז מען קוקט עס נישט אן ווי באזונדערע שבועות, פשט ער דארף נישט ברענגען דא א גאנצע פאק. קרבנות אשם, נאר ער ברענגט איין קרבן אשם ווייל ס'איז איין גרויסע שבועה. חוץ, זאגט ר' שמעון אז ער זאגט א לשון שבועה פאר יעדעס איינס, טייטש, טאמער א מענטש למשל זאגט, שבועה שאין לך בידי, שבועה שאין לך, ער זאגט א לשון שבועה פאר יעדעס איינס, דא צוטיילט מען טאקע די נדר אויף חלקים. איז זעהן מיר טאקע אז ר' שמעון האלט אויך אז אז ווי לאנג מ'זאגט נישט א לשון נדר אדער א לשון שבועה פאר יעדע מענטש באזונדער, קוקט מען עס אן ווי איין גרויסע נדר ווי איין גרויסע שבועה. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזעהן די משנה, קונם יין שאני טועם וכו', ווייל דער מענטש זאגט קלאר איך וויל נישט טרינקען די וויין ווייל וויין איז נישט גוט, און צום סוף זאגט מען אים וויין איז זייער גוט, צופאלט די גאנצע נדר. פרעגט די גמרא, ותיפוק ליה דאין רע, פשט, וואס דארף מען צוקומען צו אזא סארט דוגמא, אז מענטשן זענען קומען זאגן אז וויין איז זייער גוט, וואס דארף מען זאגן ס'זייער גוט, אפילו אז ס'איז נישט שלעכט איז אויך גוט? פשט, דער מענטש האט דאך געמאכט א נדר אז וויין איז שלעכט, איז ברגע וואס מ'ווייזט אים אויף אז וויין איז נישט שלעכט, איז דער נדר צופאלן, וואס דארף מען אים אויפווייזן אז וויין איז גוט? ענטפערט די גמרא טאקע אין הכי נמי, אמר רבי אבא ועוד יפה קתני, מען דארף טאקע גורס זיין די משנה ועוד, פשט אז מענטשן זאגן פאר די איד וואס האט געמאכט די נדר נישט נאר וויין איז נישט שלעכט, נאר נאך מער ס'איז גאר גוט אויך, אבער אין הכי נמי אפילו ברגע וואס מען ווייזט אויף אז ס'איז נישט שלעכט, צעפאלט די נדר, זאגט די גמרא ווייטער די זעלבע ענין, קונם בצל שאני טועם שהבצל רע, זאגט די גמרא ותיפוק ליה דאין רע, וואס דארף מען אויפווייזן פאר די מענטש אז צוויבל איז גוט? ווייז נאר אויף אז ס'איז נישט שלעכט, אמר רבי אבא ועוד יפה קתני, די זעלבע תירוץ ווי פריער, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו, מ'קען נוצן א פתח פאר א מענטש זיין אייגענע כבוד און די כבוד פון זיין קינדער, און די משנה געבט א דוגמא, למשל א מענטש מאכט א נדר, וואס מחמת די נדר מוז ער יעצט גט'ן זיין פרוי, לאמיר זאגן ער האט געמאכט א נדר ער האט גע'אסר'ט זיין ווייב בהנאה אויף זיך, און ער האט נישט מתיר נדר געווען, קען ער נישט ווייטער וואוינען מיט די פרוי דארף ער איר גט'ן, איז אומרים לו, זאגט מען פאר דעם מענטש, אילו יאיס ידיה, ווען דו וואלסט ווען געוואוסט שלמחר אומרים עליך אז מארגן וועלן מענטשן שמועסן אויף דיר, אז כך היא ווסתו של פלוני מגרש את נשיו קוק אן דעם מענטש, ער גט זיינע פרויען, ער איז א געמיינע מענטש, ועל בנותיך יהו אומרין אויף דיין טעכטער וועט מען שמועסן, בנות גרושות הן, זענען טעכטער פון געגעטע, מה ראתה אמן של אלו להתגרש, וואס עפעס האט דער טאטע דא געגעט דער מאמע, אוודאי האט זי געזינדיגט און פארדעם האט ער איר געגעט, ממילא קיינער וועט זיך נישט וועלן משדך זיין מיט זיינע טעכטער, ואמר, טאמער דער מענטש זאגט אילו הייתי יודע שכן ווען איך וואלט דאס געוואוסט לא הייתי נודר, הרי זה מותר, איז דער פתח א גוטער פתח. ווייטער זאגט די משנה, און דאס האט מען שוין געזען אין די פריערדיגע בלאט, טאמער א מענטש מאכט א נדר קונם שאני נושא את פלונית כעורה, איך וויל נישט חתונה האבן מיט יענע מיאוס'ע מיידל והרי היא נאה און זי איז נישט מיאוס, אדער שחורה, יענע שווארצע מיידל והרי היא לבנה און זי איז ווייס, קצרה, א קורצע מיידל והרי היא ארוכה און זי איז לאנג, מותר בה, מעג ער חתונה האבן מיט איר לא מפני שהיא כעורה ונעשית נאה שחורה ונעשית לבנה, קצרה ונעשית ארוכה, נישט פשט מען זאגט אז זי איז טאקע געווען מיאוס זי איז געווארן שיין, זי איז געווען קורץ זי איז געווארן לאנג, ניין, ווייל אויב אזוי איז דאס דאך נולד, און אין פותחין בנולד. אלא נאר שהנדר טעות, די גאנצע נדר איז א טעות, ער האט געמאכט א נדר על סמך דעם אז די מיידל איז מיאוס, על סמך דעם אז די מיידל איז קורץ, און זי נישט מיאוס זי נישט קורץ, און ממילא איז די גאנצע נדר נישט חל. פארציילט טאקע די משנה און מעשה באחד שנדר מבת אחותו הנאה, ס'איז געווען א מענטש וואס האט געמאכט א נדר, ער האט זיך גע'אסר'ט אויף זיך חתונה צו האבן מיט זיין פלומעניקטע ווייל ער האט געהאלטן אז זי איז מיאוס, והכניסוה לבית ר' ישמעאל, און מען האט אריינגעטראגן די מיידל צו ר' ישמעאל אין שטוב, וייפוה, ער האט איר שיין געמאכט מ'וועט זען אין די גמרא, ער האט איר געגעבן א גאלדענע ציין, זי האט געהאט א פאלשע ציין, וואס דאס האט איר מיאוס געמאכט, ער האט איר געגעבן א גאלדענע ציין, דאס האט איר שיין געמאכט, אמר לו ר' ישמעאל, איז ר' ישמעאל געגאנגען שפעטער צו די חתן, האט ער געזאגט בני מזו נדרת, פון די מיידל האסטו גע'אסר'ט אויף זיך בהנאה? אמר לו לאו, ניין, נישט דאס האב איך געמיינט, והתירו ר' ישמעאל, און ר' ישמעאל האט דאס גענוצט אלס פתח און ער האט מתיר נדר געווען, זיי זאלן קענען חתונה האבן, זאגט די משנה, באותה שעה בכה ר' ישמעאל, דעמאלטס האט ר' ישמעאל געוויינט, האט רחמנות געהאט ואמר, בנות ישראל נאות הן בעצם, אידישע טעכטער זענען שיין, אלא שהעניות מנוולתן, די ארעמקייט מאכט זיי מיאוס, און כשמת ר' ישמעאל, ווען ר' ישמעאל איז אוועק פון דער וועלט, היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות, האבן די מיידלעך געוויינט און זיי האבן געזאגט בנות ישראל אל ר' ישמעאל בכינה וויינטס אויף ר' ישמעאל, וכן הוא אומר בשאול און אזוי אויך טרעפט מען אזא סארט פסוק ביי שאול המלך, די פסוק זאגט דארט בנות ישראל אל שאול בכינה, באוויינטס שאול המלך און שטייט דארט ווייטער אין פסוק המלבישכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן, און מ'וועט זען באלד אז ביי ר' ישמעאל האט מען אויך געזאגט די גאנצע לשון הפסוק אויף ר' ישמעאל. זאגט די הייליגע גמרא, מעשה לסתור, לכאורה די משנה איז זיך אליינס סותר, פארוואס? ווייל די משנה זאגט אז ווען א מענטש מאכט א נדר קונם שאני נושא את פלונית כעורה, איך גיי נישט חתונה האבן מיט די מיאוס'ע מיידל און צום סוף איז זי שיין, זאגט מען אז די נדר איז נישט חל פארוואס? נישט ווייל זי איז שיין געווארן, נאר ווייל זי איז אלעמאל געווען שיין, ווייל די נדר איז א טעות. און גראד נאכדעם ברענגט די משנה א מעשה פון ר' ישמעאל וואס האט גענומען א מיסע מיידל וואס זי איז טאקע געווען מיס, ער האט איר שיין געמאכט, און פון דעזוועגן האט ער מתיר נדר געווען. ענטפערט די גמרא, חסורי מיחסרא והכי קתני, אין הכי נמי, ס'פעלט א שטיקל אין די משנה. מ'דארף גורס זיין די משנה, ר' ישמעאל אומר אפילו כעורה ונעשית נאה שחורה ונעשית לבנה קצרה ונעשית ארוכה פשט ר' ישמעאל קריגט זיך אויף די תנא קמא תנא קמא האלט טאקע אז אין פותחין בנולד און דערפאר זאגט ער אז מען מוז צוקומען צו א נדר וואס איז א טעות טאמער עס איז נישט קיין טעות איז די נדר חל איז ר' ישמעאל קריגט זיך אויף דעם ווי דער ר"ן איז מסביר ר' ישמעאל האלט אז פותחין בנולד און ממילא האלט ר' ישמעאל אז אפילו א מיידל וואס איז געווען אמאל מיס און שפעטער איז זי שיין געווארן קען מען דאס נוצן אלס פתח און פארדעם ברענגט די משנה די מעשה מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסוה לבית ר' ישמעאל ויפוה וכו' ברענגט די משנה די מעשה טאקע צו ווייזן אז רבי ישמעאל האט אזוי געהאלטן אז מען קען נוצן אזא סארט נולד אלץ פתח. זאגט די גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, שן תותבת היתה לה, די מיידל פון די משנה האט געהאט א פאלשע ציין, וואס דאס האט איר געמאכט מיס, ועשה לה רבי ישמעאל שן של זהב משלו, און רבי ישמעאל האט גענוצט די אייגענע געלט האט איר געקויפט א גאלדענע ציין, כי שכיב רבי ישמעאל, ווען רבי ישמעאל איז אוועק פתח עליה ההוא ספדנא הכי איז די מספיד האט געליינט געזאגט אויף אים די פסוק וואס שטייט ביי שאול המלך בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה המלבישכם וכו' די גאנצע לשון הפסוק זאגט די הייליגע גמרא ווייטער ההוא דאמר לה לדביתהו ס'איז געווען א מאן וואס האט אמאל געזאגט פאר זיין פרוי קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה רבי שמעון האט איר גע'אסר'ט בהנאה חוץ טאמער זי וועט נעמען איר תבשיל וואס זי האט געקאכט און זי וועט עס טראגן צו רבי יהודה און צו רבי שמעון זיי זאלן עסן פון דעם וואס דאס איז געווען א זלזול אין רבי יהודה און רבי שמעון האט מזלזל געווען אין זיי האט געשיקט זיין פרוי מיט זיי צו עסן אז זיי זאלן דארפן עסן פון דעם שוין רבי יהודה טעים רבי יהודה איז נישט אנגעגאנגען און האט געגעסן פון דעם ווייל אמר ער האט געזאגט קל וחומר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק מה דאך ביי מי סוטה וואס א מאן איז חושש אז אפשר האט זיין פרוי געזינדיגט שטייט אין פסוק אז מען גרייט צו די מי סוטה און דארט שטייט דאך אויך אז מען נעמט די אייבערשטענס נאמען מען צומאלט עס מען מישט עס אויס מיט וואסער איז אז דער אייבערשטער האט מוחל געווען אויף זיין כבוד צו מאכן שלום צווישן א מאן און א פרוי, ואני על אחת כמה וכמה, איז איך אוודאי און אוודאי אז איך דארף עסן פון דעם תבשיל, רבי שמעון לא טעים, רבי שמעון האט נישט געוואלט עסן פון דעם, אמר, ער האט געזאגט ימותו כל בני אלמנה, ואל יזוז שמעון ממקומו, פשט ער האט געשאלטן דעם מאן אז זיין פרוי זאל ווערן א אלמנה און די קינדער זאלן אויך שטארבן, און ער האט נישט געהאלטן ביים מזלזל זיין אין זיין כבוד התורה, ועוד, און נאך מער האט ער געזאגט כי היכי דלא לתרגלי למינדר, ער האט אויך נישט געוואלט אז מענטשן זאלן זיך צוגעוואוינען צו מאכן נדרים, דאס איז נאך א סיבה וואס ער האט נישט געוואלט עסן פונעם תבשיל, און דער ראש טאקע שמועסט אויס אז רבי שמעון האט געהאלטן אז עס איז נישט קיין קל וחומר פון מי סוטה ווייל דארט ווי נישט ווי, דער מאן וואס איז חושד זיין פרוי טוט דאך לשם שמים, ער ברענגט איר אין בית המקדש אנטרינקען די מי סוטה ווייל ער איז טאקע חושש אז זי פירט זיך געמיין, מה שאין כן דא, דער מאן האט סתם געמאכט די נדר, האט רבי שמעון נישט געהאלטן ביים עסן פון די מאכלים. זאגט די גמרא אן ענליכע מעשה ההוא דאמר לה לדביתהו ס'איז געווען א מאן וואס האט געזאגט פאר זיין פרוי קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי בו בר' שמעון גמליאל ער האט גע'אסר'ט די פרוי בהנאה ווילאנג זי שפייט נישט אויף ר' שמעון גמליאל איז די מעשה די רי"ף איז דא גורס אז ר' שמעון גמליאל האט איר געטראפן און ער האט איר געזאגט אתי ורוקי קום שפיי אויף מיר איז טאקע אתת ורקק אלבושיה איז די פרוי געגאנגען זי האט נישט געשפיגן ממש אויף די פלייש פון ר' שמעון גמליאל נאר אויף זיין בגדים און ר' שמעון גמליאל האט געזאגט אז די תנאי איז נתקיים געווארן ובמילא קען די פרוי הנאה האבן פון איר מאן, זי קען צוריק אהיים גיין. אמר ליה רב אחא מדיפתא לרבינא, רב אחא מדיפתא האט אבער געפרעגט פון רבינא, והא האי לזילותא קא מיכוין, לכאורה, וויאזוי האט די פרוי געמעגט צוריק גיין, ווייל דער מאן האט דאך אינזינען געהאט צו מזלזל זיין רבי שמעון גמליאל פארדעם האט ער געשיקט זיין פרוי שפייען אויף אים, און למעשה די פרוי האט נישט געשפיגן אויף אים, זי האט געשפיגן אויף זיין בגדים, דאס איז נישט קיין זלזול? ענטפערט די גמרא, אמר ליה האט רבינא געענטפערט, מירק על מני דרבי שמעון גמליאל זילותא רבתי, שפייען אויף די בגדים פון רבי שמעון גמליאל איז גענוג א זלזול. איז פשט די תנאי איז נתקיים געווארן און די פרוי האט געקענט צוריק אהיים גיין זאגט די גמרא אן ענליכע מעשה ההוא דאמר לה לדביתהו עס איז געווען א מאן וואס האט געזאגט פאר זיין פרוי קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך לרבי ישמעאל ברבי יוסי האט איר גע'אסר'ט אויף זיך בהנאה ווילאנג זי ווייזט נישט א שיינע זאך ביי איר צו רבי ישמעאל ברבי יוסי פשט ער האט געהאלטן זיין פרוי איז אזוי געמיין אז מען וועט נישט קענען טרעפן קיין איין שיינע זאך ביי איר די ר"ן זאגט אז מום איז נישט קיין לשון מום נאר עס איז א לשון מאום א שיינע זאך עה יעדע זאך וואס זאל נאר נישט זיין איז די נדר נישט חל. שוין, די פרוי האט געשיקט שלוחים צו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר להם, האט רבי ישמעאל ברבי יוסי זיי געפרעגט שמא ראשה נאה, אפשר האט זי א שיינע קאפ, אמרו לו, האבן זיי געזאגט ניין, סגלגל, ס'איז רינדעכיג, ס'איז נישט שיין, האט ער געפרעגט שמא שערה נאה, אפשר איז איר האר שיין, האבן זיי געזאגט ניין, דומה לאניצי פשתן, ס'איז אזוי ווי אויסגעקעמטע פשתן, האט ער געפרעגט שמא עיניה נאות, אפשר האט זי שיינע אויגן, האבן זיי געזאגט ניין, טרוטות הן, ס'איז רינדעכיג, ס'איז נישט שיין, האט ער געפרעגט שמא אזניה נאות, אפשר האט זי שיינע אויערן, האבן זיי געזאגט ניין, כפולות הן, ס'איז זייער גרויס, האט ער געפרעגט שמא חוטמה נאה, אפשר האט זי א שיינע נאז, האבן זיי געזאגט ניין בלום הוא ס'איז פארשטאפט ס'איז קליין ס'איז פארקוועטשט, האט ער געפרעגט שמא שפתותיה נאות אפשר האט זי שיינע ליפן, האבן זיי געזאגט עבות הן ס'איז דיק ס'איז נישט שיין, האט ער געפרעגט שמא צוארה נאה אפשר האט זי א שיינע האלז, האבן זיי געזאגט ניין שקוט הוא ס'האט א קורצע האלז, האט ער געפרעגט שמא כריסה נאה א שיינע בויך, האבן זיי געזאגט ניין צבה הוא ס'איז אויפגעבלאזן, האט ער געפרעגט שמא רגליה נאות אפשר שיינע פיס, האבן זיי געזאגט ניין רחבות כשל א כשל אווזא אזוי ברייט ווי א אווז ווי א גאנז. האט ער געפרעגט שמא שמה נאה אפשר האט זי א שיינע נאמען, האבן זיי געזאגט ניין לכלוכית שמה, זי הייסט לכלוכית ס'איז ממש א שמה שמוץ, אמר להן, האט רבי ישמעאל ברבי יוסי געזאגט כ'האב געטראפן א שיינע זאך, יפה קורין אותה לכלוכית, שהיא מלוכלכת במומין, טייטש איר נאמען איז זייער פאסיג, ס'איז א שיינע זאך, ווייל מ'רופט איר לכלוכית און זי איז טאקע מיס. ושריה, און ממילא האט איר געלאזט אהיים גיין און האט געזאגט, די נדר איז נישט חל. פארציילט די גמרא נאך א מעשה, ההוא בר בבל, ס'איז געווען א מענטש פון בבל דסליק לארעא דישראל וואס איז געגאנגען צו ארץ ישראל, נסיב איתתא ער האט חתונה געהאט דארט מיט א פרוי, אמר לה, האט ער איר געזאגט בשילי לי תרי טלפחי, קאך מיר צוויי עדשים, וואס צוויי מיינט נישט צוויי, צוויי מיינט אביסל עדשים אויף נאכטמאל כ'זאל האבן וואס צו עסן, איז די פרוי, איז די רא"ש זאגט זי איז געווען א שוטה, אנדערע זאגן זי איז נישט געווען קיין שוטה נאר ס'איז געווען אן אנדערע שפראך, די מהרש"א זאגט אז פאר דעם זאגט די גמרא אז ער איז געגאנגען פון בבל צו ארץ ישראל,

געזאגט, ווייל אויף אראמיש הייסט לעכט אויך בוצינא. אמר לה, די מאן האט זיך אזוי גערעגט אויף איר, האט ער איר אנגעשריגן, זילי תברי יתהון על רישא דבבא, נעם די לעכט און צוברעך עס אויפן קאפ פונעם טיר, דבבא איז א לשון פון א טיר. שוין, די פרוי האט ווייטער נישט פארשטאנען. הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא, ביים טיר איז געזעצן בבא בן בוטא, די הייליגע תנא, און ער האט דארט דן געווען א דין תורה, אזלת ותברת יתהון על רישיה, זי האט גענומען די לעכט, און זי האט עס געבראכן, צובראכן, זי האט עס געווארפן אזוי אויפן קאפ פון בבא בן בוטא. אמר לה, בבא בן בוטא האט איר געפרעגט, מה הדין דעבדת, וואס טוסטו דא? אמרה ליה האט זי געזאגט כך ציווני בעלי, מיין מאן האט מיר אזוי באפוילן. אמר, האט בבא בן בוטא געזאגט, את עשית רצון בעלך, דו האסט געטון וואס דיין מאן האט דיר געהייסן אן פרעגן קשיות, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא, זאל דער אייבערשטער דיר אוודאי בענטשן מיט צוויי קינדער אזוי ווי בבא בן בוטא, פשט נישט נאר ער האט זיך נישט גערעגט אויף איר נאר ער האט איר אויך געבענטשט, ווי דער ר"ן זאגט די סיבה וואס די גמרא ברענגט דא די מעשה, ואייתי הכא האי עובדא לאשמועינן חסידותיה דבבא בן בוטא, כי היכי דאייתי הכא עובדא דרבן שמעון בן גמליאל ודרבי ישמעאל, די גמרא ברענגט די מעשה מ'זאל זיך אויסלערנען פון די הייליגע תנאים וויאזוי מ'דארף זיך פירן אלץ צו מטיל שלום זיין בין איש לאשתו. הדרן עלך ר' אליעזר, הדרן עלך ר' אליעזר, הדרן עלך ר' אליעזר.